און נאך שמגר זעט אויס קומט די נעקסטע תקופה עס הייבט זיך אן מיט דעם וואס אידן טוהן רע און נישט גוט, און ווער איז די מלך ווער איז די היינטיגע רשע יבין מלך כנען וואס וואוינט אין חצור, ווער איז זיין שר צבא זיין גענעראל הייסט סיסרא, סיסרא האט געוואוינט אין א פלאץ וואס געהייסט חרושת הגוים דארט זעט אויס איז געווען זיין ארמעי, יעצט אידן זענען געווען מורא'דיג פארלוירן פאר דעם פארוואס? ווייל סיסרא האט געהאט ניין הונדערט רכב ברזל אייזערנע און מרכבות וואס מען פארט מיט א פערד, דאס איז געווען דעמאלטס אזוי ווי די טאנק פון יענע צייטן, אידן האבן כמעט נישט געהאט קיין איינס זעט אויס, עס איז געווען מורא'דיגע א פראבלעם, און צוואנציג יאר האט מען מורא געהאט פון דעם יבין און סיסרא, מען האט זיך נישט קיין עצה געגעבן. יעצט ווער גייט אונז זיין די שופט וואס גייט אונז העלפן? דאס איז דבורה, דבורה איז א נביאה, א פרוי נביאה, איר מאן הייסט לפידות אבער זי איז א פרוי, זי וואוינט תחת תומר דבורה, דארט זיצט זי אין א פלאץ וואס הייסט לכאורה על שמה, עס איז אין הר אפרים, און מען גייט למשפט, זי איז געווען א שטיקל שופטת, דא שטייט קלאר די איינציגסטע שופט מיין איך וואס שטייט קלאר אז זי האט אויך שופט געווען, יעצט זי האט באקומען א נבואה אזוי פארשטיין אונז, און זי האט גערופן א מענטש וואס הייסט ברק בן אבינועם, פון וואו? פון נפתלי, נישט פון אפרים. האט אים געהייסן בשם די אייבערשטער זאלסט נעמען נעמען צען טויזנט אידן גיין אין הר תבור און דארט וועסטו ברענגען סיסרא נעבן דעם איז דא א פלאץ נחל קישון ס'הייסט אונטער די בארג זעט אויס און דארט וועט מען קענען מנצח זיין סיסרא מיט זיין גאנצע גרויסע ארמעי מיט די ניין הונדערט רכבים און אלעס. יעצט ברק איז נישט געווען אזוי העפי נישט געווען אזוי נישט געטאנצן צו גיין ער האט געזאגט דבורה דו ביסט א נביאה דו זאגסט מיך נבואה אז די אייבערשטער זאגט אז מ'עט מצליח ווערן נו קום מיט. זי זאגט ווייסטו וואס איך קום מיט מיט דיר נאר זאלסט וויסן דו האסט נישט קיין גרויס כבוד אז איך קום ווייל איך בין א פרוי כאילו איך ווייסט דאך וואלט זיך געפאסט אז די מאן זאל זיין די אייבערשטער וועט זאגן מ'עט זאגן אז א פרוי האט מנצח געווען סיסרא נישט דו אבער אז דו דארפסט איך זאל קומען איך קום און אזוי גייט זי גייט און ברק נעמט טאקע צאם צען טויזענט אידן צען טויזענט סאלדאטן הייסט עס און דרך אגב פארציילט די פסוק ס'איז געווען איינער קיני קיני'ס זענען געווען א פאלק בעצם פון בני חובב פון יתרו אדער חובב'ס אייניקלעך געווען משה משה'ס משפחה אבער נישט בעצם קיין אידן אריגינעל אפשר איז גרים און זיי האבן געוואוינט דארט נעבן אין צעננים נעבן קדש און ווייטער נעבן די געגנט פון נפתלי פון די גאנצע געגנט וואס אונז רעדן יעצט. בקיצור סיסרא הערט אז ס'קומט א אידישע ארמעי זיי זענען געגאנגען אין נחל קישון אין הר תבור סארי און ער גייט טאקע אין נחל קישון אזוי ווי די נביא האט פאראויסגעזאגט די נביאה און דבורה זאגט פאר ברק דא דאס איז דיין טשענס וועסט אראפ טאנצן פון הר תבור וועסט נאכלויפן סיסרא און סיסרא דאס איז די דא איז די נס אייבערשט האט ויהם ה' את סיסרא האבן זיך אלע מורא'דיג פארלוירן אונז זעהן ביי אלע מלחמות אמאל די עיקר זאך די רגע וואס א מענטש פארלירט זיך און זיי האבן זיך דערשראקן וואטעווער ס'איז געווען וואס האט זיי גורם געווען ויהם ה' אזוי ביי מצרים שטייט די זעלבע לשון ויהם ה' את מחנה מצרים איז גענדיגט און אנטלאפן און מען דעמאלטס דעמאלטס האט ער נאכגעלאפן און סיסרא אליינס האט אפילו נישט געקענט פארן ווייטער מיט זיין פערד מיט זיין וואגן ער איז אראפגעגאנגען פון די מרכבה און ער גייט אליינס און מען לויפט זיי נאך און דאס בקיצור זיי האבן פארלוירן די מלחמה און ביזדערווייל האט מען געהארגעט אלע סאלדאטן און ביזדערווייל סיסרא לויפט פאר זיך אויף צופיס און פונקט גייט ער אדורך צו די אוהל פון יעל אשת חבר הקיני ס'געווען איינער פון די קיני געהייסן חבר זיין ווייב האט געהייסן יעל און זי שטייט דארט אינדרויסן פון זיין געצעלט און יעצט די קינים זענען נישט געווען אפיציעל פון די אידן זענען געווען אפיציעל בשלום מיט די מלך יבין מיט סיסרא, האט סיסרא געטראכט אה כ'האב דא א גוטע פלאץ זיך צו באהאלטן אזוי ווי גענג צו גיין אלעמאל מיט רחב מען גייט זיך באהאלטן ביי עפעס א פרוי און זי שטייט דארט אוודאי זאגט יא אוודאי קום אריין מען וועט דיך אפילו צודעקן מיט א א דאכענע א שמיכה און ער זאגט איר גיב מיר צו טרינקען וואסער און זי געבט צו טרינקען נישט וואסער נאר מילך און ער זאגט ווייסטו וואס דו וועסט שטיין ביי די טיר אז איינער וועט קומען פרעגן אויב איינער איז דא זאג ניין קיינער איז נישט דא. שוין ביז דערווייל איז געגאנגען יעל גענומען יתד האוהל א טשוואק וואס מיט דעם האלט מען די אוהל, און סיסרא נעמט די טשוואק מיט א האמער און זי האקט אריין די טשוואק אין סיסרא'ס קאפ, ער איז איינגעשלאפן פון די געווען מיד און געטרינקען מילך עס מאכט איינשלאפן און ער שלאפט און איז געשטארבן דארט. ביז דערווייל ברק לויפט נאך סיסרא גייט אדורך די זעלבע וועג גייט ארויס יעל און זאגט קוק כ'וועל דיר ווייזן וועם דו זוכסט דא איז ער, זעט ווי ער ליגט טויט און מיט א טשוואק אין זיין קאפ. און דאס איז געווען די גרויסע נצחון פון די אידן אויף יבין מיט זיין שר צבא וואס האט געהייסן סיסרא און אזוי די פסוק זאגט ויכנע ביום ההוא את יבין דאס איז געווען די גרויסע באטעל און פארלוירן און אזוי די פסוק פארציילט ווייטער ותלך יד בני ישראל הלוך וקשה דאס איז נאך יבין האט נאך געלעבט יא און אפילו מען האט געווינען א גרויסע באטעל מיינט נאכנישט אז מען האט אינגאנצן מנצח געווען אבער צוביסלעך פון דעם טאג האבן די אידן אנגעהויבן צו זיין האבן דער אויבערהאנט עהג העכער די מלכות פון יבין, און חצור איז געווען א גרויסער מלך, אזוי ווי זיי האבן געלערנט אין ספר יהושע און פריער, און צוביסלעך עד אשר הכריתו את יבין מלך כנען האט מען אים אינגאנצן מנצח געווען דעם יבין. איז דאס איז די פעימאס מעשה פון דבורה פון ברק, אינטערעסאנט זי האט געזאגט אז ביד אשה יתן השם את סיסרא, און עס איז געווען צוויי אשה'ס בעצם, אשה דבורה און דעמאלטס נאך די אשה יעל, ווייטער ברק האט נישט געהארגעט סיסרא אליינס, נאר די יעל, בכלל א צווייטע פרוי, האט געהארגעט סיסרא און ער געווען אזוי נאר צו זעהן יא, אינטערעסאנטע, אינטערעסאנטע זאך אז די אשה איז שוין צוויי אשה וואס זענען ביד בידם ניתנו סיסרא.